מען האלט די גמרא דף מ ב איז פינף שורות פון אויבן, און מען האט אפגעלאזט די גמרא א שאלה לויט רבי יונתן וואס לערנט פון ושחטו אותו כל קהל עדת בני ישראל אז גאנץ כלל ישראל קען יוצא זיין מיט איין קרבן פסח און די חידוש דא איז אז אכילת פסחים לא מעכבה איז פון ווי ווייס איך שליחות בקדשים זאגט די גמרא מיניה למעשה פון די פסוק אליין קען איך עס וויסן, הגם די עיקר חידוש אין די פסוק פון ושחטו אותו איז צו לערנען אז גאנץ כלל ישראל קען יוצא זיין מיט איין קרבן, אבער סוף כל סוף ס'איז דא א מצוה שחיטה, שטייט ושחטו אותו כל קהל עדת בני ישראל, יעדע איד מוז שעכטן די קרבן פסח, טאמער גאנץ כלל ישראל ברענגט איין קרבן פסח, ווי איז די קיום פון שחיטה על כל אחד ואחד, נאר איין איד קען שעכטן, אלא מאי אויף די שחיטה איז דא א שליחות, זעה איך ממילא די דין פון שליחות בקדשים. פרעגט די גמרא, טאמער דאס איז די מקור ודילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגוייהו, אפשר דווקא בכהאי גוונא ווי די שוחט איז א שותף אין די קרבן, ממילא וויבאלד ער איז א שותף אין די קרבן קען ער זיין א שליח, פארוואס שטייט אין אבני נזר א סברה אז כעין מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, וויבאלד ער קען פאר זיך אליין זיין די שוחט קען ער שוין זיין די שוחט פאר יענעם, אבער דארטן ווי א מענטש איז נישט קיין שותף אין די קרבן, מהיכי תיתי אז דארטן זאל שייך זיין שליחות. פרעגט תוספות וואס די גמרא נישט געקענט פרעגן די קשיא אויף רבי יהושע בן קרחה, תיכף פון אנפאנג מ א עמוד ב', ווען די גמרא האט געלערנט אליבא דרבי יהושע בן קרחה שליחות בקדשים פון ושחטו אותו וכי כל הקהל כולן שוחטין אלא מכאן שלוחו של אדם כמותו, האסטו געדארפט פרעגן דעמאלטס דילמא שאני התם דאית ליה שותפות בגוייהו, זאגט תוספות, לויט רבי יונתן אז גאנץ כלל ישראל שעכט איין קרבן, איז בהכרח די שוחט איז א שותף אין די קרבן, ווייל דאס איז די איינציגע קרבן פסח ביי גאנץ כלל ישראל, לויט רבי יהושע בן קרחה, וואס יעדע איינער מוז האבן א כזית, עס קען זיין אז דאס וואס עס ווערט נתגלה אין די פסוק אז איינער קען שעכטן איז אפילו די איינער נישט קיין נמנה בכלל אויף די קרבן פסח. זאגט די גמרא אז לויט רבי יונתן אלא מהכא די מקור פון שליחות בקדשים איז פון די פסוק, אויך א פסוק ביי קרבן פסח, ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, יעדע איינער מוז קויפן א שה לצורך קרבן פסח, איז לכאורה נאר איין מענטש קויפט פאר די אנדערע מענטשן, איז ווי איז דא די קיום פון ויקחו להם איש, אלא מאי ס'איז דא א שליחות אויפן קנין, איז א ראיה שלוחו של אדם כמותו, פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא, ודילמא התם נמי דאית ליה שותפות בגוייהו, דער וואס קויפט די קרבן פסח איז דאך א שותף אין דער קרבן, לויט רבי יונתן איז דאך יעדע איינער שותפים אין די זעלבע קרבן, איז וועגן דעם קען ער זיין א שליח, אבער דארטן וואו ס'איז נישטא קיין שותפות מהיכי תיתי יש שליחות בקדשים, זאגט די גמרא ביסט גערעכט אבער אם כן תרי קראי למה לי, קומט אויס אונז האבן צוויי פסוקים זאגן די זעלבע זאך, סיי די ושחטו אותו און סיי די ויקחו להם איש שה לבית אבות, זאגן ביידע אז שלוחו של אדם כמותו בקדשים, היכא דאית ליה שותפות בגוייהו, וואס דארף איך האבן צוויי לימודים אויף די זעלבע דין? איז ממילא אם אינו ענין להיכא דשייך, תנהו ענין להיכא דשייך, וויבאלד מען דארף נישט האבן די גילוי להיכא דשייך ביי די פאל פון שותפות, ווייל דאס ווייס איך שוין, איז בהכרח איך זאג אז ווען איך נוץ די חידוש פון שליחות פאר א אנדערע ענין דארט וואו עס איז נישט דא קיין שותפות. פרעגט די גמרא, איך דארף עס אבער נאך אלץ האבן לענין, איך דארף עס נאך האבן דווקא אין די פאל פון קרבן פסח וואו עס איז דא שותפות, ווייל האי מיבעי ליה לכדרבי יצחק, איך דארף האבן די פסוק איש שה לבית אבות לרבי יצחק, דאמר רבי יצחק אז די תורה איז אונז מגלה דא ויקח להם אז מען קען זיין א שליח צו קויפן א קרבן פסח, ווער? דווקא איש, איש זוכה ולא קטן זוכה, א קטן קען נישט זוכה זיין קויפן די קרבן פסח פאר אנדערע, הגם זאגט תוספות אז א קטן האט א שייכות צו קרבן פסח, ס'איז בעסער ווי א קטן בנוגע אנדערע עניינים וואס איז אין יד לקטן, ווייל דא די קטן מוז אויך זיין א מנוי אויפן קרבן פסח, וואלט איך אפשר געמיינט ער קען זוכה זיין לאחרים, איז די תורה מגלה, ניין, איש זוכה ולא קטן זוכה, מילא האב איך נישט איבריג דעי פסוק צו לערנען שליחות היכא דלית ליה שותפות בגוייהו, לעולם דווקא דא דא שותפות, דווקא דא דא שליחות, היכא דאית ליה שותפות, איי וואס דארף איך האבן דעי פסוק, איך דארף די פסוק צו זאגען אז דעי דין שליחות איז דווקא איש ולא קטן. זאגט די גמרא קטן ווייס איך ממעט צו זיין פון א צווייטע פסק, ההוא מאיש לפי אכלו נפקא, שטייט איש לפי אכלו תכוסו על השה, אז תכוסו מיינט פשוט נמנה, איש לפי אכלו מוז זיין נמנה על השה, שטייט איש, איש, ולא קטן. האב איך איבריג די ויקחו להם איש שה לבית אבות, וואס דארף איך דארטן האבן א גילוי פאר שליחות טאמער איך ווייס שוין שליחות כדאית ליה שותפות בגוייהו, אלא מאי תנהו לאינו ענין. פרעגט די גמרא ניין, איך דארף עס נאך אלץ האבן אויף איש זוכה ואין קטן זוכה. איי וועסטו מיר זאגן איך קען עס לערנען פון איש לפי אכלו? ניין, ואכתי מיבעי ליה, איך דארף האבן איש לפי אכלו, צו לערנען א חידוש דשוחטין את הפסח על היחיד אז אפילו ס'נאר דא איין מענטש אין די חבורה ס'איז נישט דא קיין חבורה ס'איז דא איין מענטש אבער ער אליין קען עסן די גאנצע קרבן אויף דעם זאגט די תורה איש לפי אכלו תכוסו דער מאן דאמר דרש'נט תכוסו א לשון פון שחיטה אז מען קען שעכטן די קרבן על היחיד איז דארף איך די פסוק איש לפי אכלו צו לערנען די הלכה אז שוחטין את הפסח על היחיד מוז איך האבן איש שה לבית אבות צו לערנען איש זוכה ולא קטן זוכה, האב איך נישט קיין מקור אז שליחות בקדשים היכא דלית ליה שותפות בגוייהו, זאגט די גמרא רבי יונתן וועט האלטן סבר לה כמאן דאמר אין שוחטין את הפסח על היחיד, איז מילא לויט אים איז נישט דא קיין דין מער שוחטין על היחיד, ס'מוז זיין א חבורה, איז איש לפי אכלו תכוסו קומט לערנען איש זוכה ולא קטן זוכה, בלייבט איבריג איש שה לבית אבות, אם אינו ענין לשותפות בגוייהו תנהו ענין לאינו שייך. פרעגט די גמרא אלא הא דאמר רב גידל אמר רב, מנין ששלוחו של אדם כמותו, פון ווי ווייס איך שלוחו של אדם כמותו, זאגט רב גידל אמר רב, א פרשה פון די חלוקת הארץ, שנאמר ווען די אידן זענען אריין געקומען ארץ ישראל, נאך די י"ד שנה, וויאזוי האט מען אויסגעטיילט ארץ ישראל, שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד ממטה, ס'איז געווען א גורל וואס האט קובע געווען וועלכע חלק פון ארץ ישראל גייט צו וועלכע שבט, און די נשיא האט אויסגעקליבן אין זיין חלק פאר יעדע איינע פון די בני השבט וועלכע שטיקל קרקע געהערט צו יעדע איינע, איז וויאזוי האט ער דאס געקענט טון? אלץ שליחות, ער איז געווען א שליח צו נעמען די נחלה פאר יעדע איינע. איז פרעגט די גמרא, וואס דארף איך האבן א פסוק פון שליחות ביי נשיא אחד, תיפוק ליה שליחות מהכא, פארוואס קען מען נישט לערנען יענע דין שליחות פון די אלגעמיינע דין שליחות וואס מען האט ביז יעצט, פון גירושין, פון תרומה, פון קדשים, זאגט די גמרא ותסברא דו מיינסט דען אז חלוקת הארץ ביי די נשיאים איז געגאנגען מיט שליחות? ותסברא אז רב גידל אמר רב לערנט פון דארטן פשוט'ע שליחות? והא קטנים לאו בני שליחות נינהו, די נשיאים האבן זוכה געווען א חלק אין ארץ ישראל פאר קטנים אויך, קטנים זענען דאך אינם בני שליחות, זאגט רש"י פארוואס נישט? ווייל די פרשה פון שליחות ביי גירושין שטייט איש, שטייט כי יקח איש, נאכדעם שטייט ושלחה, לערנט מען אז דווקא איש קען מאכן א שליח און נישט קיין קטן, איז קען נישט זיין אז די נשיאים האבן זוכה געווען מכח שליחות, ווייל קטנים לאו בני שליחות נינהו. אלא וועגן דעם האט מען געדארפט האבן די דין פון ר' גידל פון נשיאים צו לערנען אן אנדערע דין, כי הא דרבא בר רב הונא דאמר רבא בר רב הונא אמר ר' גידל אמר רב, מנין שזכין לאדם שלא בפניו. שליחות רעדט מען נישט דא, דא רעדט מען זכי', פון ווי ווייס איך א מענטש קען זוכה זיין אין א זאך על מנת צו זוכה זיין פאר א צווייטע,

יעצט די ראשונים ברענגען פון דא א ראיה, רש"י אין גיטין זאגט אז וואס איז די פשט אין זכי', און ווי אזוי ארבעט זכין לאדם שלא בפניו, זאגט רש"י אנן סהדי דניחא ליה דתהוה לשליח, ווען איך וואלט געוואוסט אז יענער וויל זוכה זיין פאר מיר וואלט איך אים געמאכט א שליח ווייל ס'איז א זכות, איז רש"י לערנט זכי' מטעם שליחות, פרעגן די ראשונים טאמער זכי' איז מטעם שליחות, אזוי ווי דו האסט געפרעגט אז נשיא אחד קען נישט זיין קיין שליח ווייל פאר קטנים קען מען נישט מאכן קיין שליח, קען מען נישט ווערן קיין שליח וואס קטנים לאו בני שליחות נינהו, איז וויאזוי קען זכי' ארבעטן? טאמער זכי' ארבעט מטעם שליחות און אין שליחות לקטן קען זכי' אויך נישט ארבעטן איז לכאורה פון דא איז א ראיה זענען אסאך ראשונים מוכיח אז זכי' ארבעט נישט בתורת שליחות. וויאזוי ארבעט עס יא? שטייט אין קצות ס'ארבעט מצד יד און רבי חיים איז מסביר אז ס'אויך א שליחות'דיגע דין אבער ס'איז א מחודש'דיגע דין אין שליחות ביז יעצט האט מען געלערנט די אלגעמיינע ילפותא פון שליחות אז שליחות העלפט דווקא ווען ביסט א גדול. אין די פרשה פון זכי' מטעם שליחות איז נתחדש געווארן אז ס'איז דא א שליחות וואס העלפט אפילו פאר א קטן אויך און דאס לערנט זיך פון טאקע א צווייטע פסוק. פרעגט די גמרא, פון דא קענסטו נישט לערנען די דין פון זכי' אויך נישט, ותסברא זכות היא, ירושת ארץ ישראל איז געווען א זכות? לאו דווקא, הא חובה נמי איכא, ס'קען זיין ס'איז געווען א חוב, דאיכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה, ואיכא דניחא ליה בבקעה ולא ניחא ליה בהר, נישט יעדער וואס האט באקומען אפילו די גדולים זענען נישט געווען צופרידן דווקא, ס'דא וואס האבן געוואלט דווקא האבן א חלק קרקע אויף א הר און זיי האבן באקומען אין א בקעה, ס'דא פארקערט, איז ממילא ווי זעהט מען דא די דין פון זכי', ס'דאך נישט זכי', העלפט, פיין, ס'דא א דין פון זכי', אבער דא איז נישט געווען קיין זכי'. זאגט די גמרא, אין הכי נמי, ביסט גערעכט, דא שטייט צוויי זאכן ווי רש"י לערנט יעצט די גמרא, זאגט די גמרא ואלא כדרבא בר רב הונא דאמר רבא בר רב הונא אמר ר' גידל אמר רב מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם שבית דין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב ולזכות. פון ווי ווייס איך אז יתומים מוזן מאכן א חלוקה אין א ירושה? אז בית דין שטעלט אוועק אן אפוטרופוס פאר די יתומים כדי לחוב ולזכות. פרעגט די גמרא וואס מיינט לחוב ולזכות? לחוב אמאי? פארוואס וואלט איך געמאכט א אפוטרופוס פאר א יתום לכתחילה ווען איך ווייס ער גייט מאכן א חוב פאר די יתומים? זאגט די גמרא אוודאי צו גיין דירעקט מאכן א חוב אוודאי נישט, אלא לחוב על מנת לזכות, דאס הייסט א אפוטרופוס שטעלט מען אוועק כדי ער זאל מאכן א זכות, ער זאל וויילן א גוטע חלק פאר די יתום, ס'קען אמאל זיין אז די יתום וועט נישט זיין צופרידן ס'וועט אויסקומען א חוב, איז דאס געטוהן, תלמוד לומר ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו, דארטן זעהט מען אז די נשיא האט געוואלט מאכן א זכי', מאכן פאר יעדע איינע א גוטע חלק, ס'קען אמאל זיין אז ס'איז נישט געלונגען, יענער האט געוואלט בעסער האבן בהר ולא בבקעה, פון ווי ווייס איך אז ס'איז חל די חלוקה וואס ער האט געמאכט, הגם צום סוף איז ארויסגעקומען א חוב, אבער וויבאלד ער איז צוגעקומען מיט א כוונה לזכות פון ווי ווייס איך אז ס'העלפט? פון די פסוק נשיא אחד נשיא אחד זאגט רש"י אז דא שטייט צוויי דינים, איין דין שטייט אז זכין לאדם שלא בפניו ביי א גדול, און די צווייטע דין שטייט בנוגע קטנים אפילו ווען ס'איז נישט אייביג א זכות אבער טאמער ס'איז לחוב על מנת לזכות העלפט עס אויך. זאגט די גמרא אמר רב נחמן אמר שמואל. יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בית דין מעמיד להם אפוטרופוס און בוררים להם חלק יפה. יתומים וואס ווילן מאכן א חלוקה אין די ירושה, שטעלן אוועק בית דין אפוטרופוס פאר די יתומים און בוררים להם חלק יפה, און די אפוטרופוס איז בורר א חלק יפה פאר יעדע יתום, אם הגדילו, טאמער זיי ווערן גדולים און זענען נישט צופרידן מיט די חלוקה, זיי ווילן עפעס אנדערש, יכולים למחות זיי קענען מוחה זיין. און מען דארף איבערמאכן די חלוקה, רב נחמן דידיה, אזוי האט רב נחמן געזאגט אין די נאמען פון שמואל, רב נחמן דידיה אמר ניין, אם הגדילו אינם יכולים למחות, דאם כן מה כח בית דין יפה, טאמער זיי קענען מוחה זיין, איז וואס איז די כח בית דין, וואס איז די גרויסע חידוש פון בית דין, טאמער מען קען מאכן אויס וואס בית דין האט געמאכט איז נישט דא קיין מעלה פון בית דין, אלא מאי טאמער בית דין האט עפעס געטוהן איז דאס געטוהן. פרעגט די גמרא מי אית לר' נחמן אם כן מה כח בית דין יפה, האלט דען ר' נחמן פון די טענה אז בית דין האט א יפה כח? והתנן שום הדיינים שפיחתו שתות או הותירו שתות, דאס הייסט ס'איז געווען א לווה מיט א מלווה און בית דין גייט און זיי ווילן פארקויפן נכסי לווה אפצוצאלן די מלווה און די לווה איז נישט דאהי, אדער די לווה איז יא דאהי איז א לא ציית דינא, ממילא בית דין גייט אפשאצן זיין נכסים און פארקויפן. ווען בית דין האט געמאכט די שום הדיינים אפצושאצן זיין נכסים האבן זיי געמאכט א טעות שפיחתו שתות או הותירו שתות און מען האט עס פארקויפט מער א שתות ווייניגער א שתות זאגט די תנא קמא מכרן בטל הגם בית דין האט געמאכט די שומא איז דאס בטל ווייל ס'איז געווען א טעות רבן שמעון גמליאל אומר ניין מכרן קיים הגם ס'איז געווען א טעות ווייל אם כן מה כח בית דין יפה בית דין מוז האבן א יפה כח איבער סתם א מענטש, ואמר רב הונא בר חיננא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים, אז רב נחמן האט געפסקנט אז מען האלט מכרן בטל, זעהט מען אז רב נחמן האלט נישט פון די סברה פון מה כח בית דין יפה, איז וואס איז פשט אז פריער האט רב נחמן געזאגט, האט די גמרא געזאגט דארטן אז רב נחמן דידיה אמר אז אם הגדילו אינם יכולים למחות, איי דא שטייט דאך קלאר אז מכרן בטל, ענפערט די גמרא לא קשיא, אז ס'איז א חילוק די צוויי ציורים, הא דטעו הא דלא טעו. אין די פאל דא ווען ס'איז די שום הדיינים רעדט זיך אז בית דין האט געמאכט א טעות, מ'האט עס אפגעשאצט נישט ריכטיג, וויבאלד ס'איז געווען א טעות האלט ר' נחמן אז ס'איז בטל, מה שאין כן פריער ביי די אפוטרופוס דארטן ווי ר' נחמן זאגט הגדילו אינם יכולים למחות איז די פשט ווייל דלא טעו די אפוטרופוס האט נישט געמאכט קיין טעות, פרעגט די גמרא אי דלא טעו האבן זיי נישט געמאכט קיין טעות מאי יכולים למחות וואס האלט די תנא קמא אז זיי קענען יא מוחה זיין וואס גייען זיי מוחה זיין האט דאך נישט געמאכט קיין טעות, זאגט די גמרא יכולים למחות ברוחות זיי קענען טענה'ן. אז דו האסט אונז געגעבען א שדה בצד צפון, אונז האבן געוואלט איידער א שדה על צד דרום, ווייל אונז האבן געירשנט פון אונזער זיידע מאבי אמנו האט מען געירשנט אויף די דרום זייט א פעלד, וואלט איך געוואלט אז די צווייטע פעלד וואס מען גייט ירשען פון די טאטע זאל זיין סמוך צו יענע פעלד, הגם אין שווי זענען זיי ביידע ווערט די זעלבע, ממילא בית דין האט נישט געמאכט קיין טעות, פאר זיי איז דא א טובת הנאה ס'זאל זיין איין פעלד לעבן די צווייטע. בכהאי גוונא זאגט ר' נחמן. אז איך האלט מה כח בית דין יפה, אבער דארט ווען בית דין האט ממש געמאכט א טעות איז ר' נחמן אויך מודה אז מכרן בטל. זאגט די גמרא אמר ר' נחמן האחים שחלקו הרי הן כלקוחות, אחים וואס צעטיילן זיך ביי ירושה איז דאס גערעכנט כאילו זיי זענען לקוחות, זיי האבן א דין פון לקוחות כאילו זיי האבן אלע גע'ירש'נט אלץ צוזאם און זיך פארקויפט איינער די צווייטע, נישט אז יעדער איינער האט גע'ירש'נט זיין פעלד בנפרד, נאר זיי האבן א דין פון לקוחות און ממילא גייט אן די דיני אונאה וואס איז דא ביי לקוחות, דהיינו. פחות משתות נקנה מקח, טאמער זיי האבן געמאכט א טעות דא, איינער האט גענומען א פעלד וואס איז ווערט מער פון די צווייטע, עס איז נישט געווען קיין חלוקה שווה בשווה, איז טאמער די טעות איז געווען פחות משתות, איז נקנה מקח, אזוי איז די הלכה, די דין פון אונאה, אז טאמער די אונאה איז געווען פחות משתות, איז נקנה מקח, ווי רש"י זאגט שפעטער, ווייל פחות משתות זענען מענטשן מוחל, ווייל יעדער איינער ווייסט אז ס'איז אי אפשר לצמצם א זאך זאל זיין פונקט שווה בשווה, ממילא אדעתא דהכי איז מען מסכים אז פחות משתות איז דא א מחילה. טאמער עס איז געווען א טעות אין יתר על שתות, ס'איז מער פון א שתות אפגערוקט די פרייז, דעמאלטס איז בטל מקח, טאמער ס'איז פונקט א שתות, קנה, איז די מקח א מקח, אבער ומחזיר אונאה, די שתות וואס ס'איז געווען אונאה מוז מען צוריק געבן. זאגט די גמרא אמר רבא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח, דאס וואס מ'זאגט אז פחות משתות איז דא א מחילה און די מקח איז חל, לא אמרן אלא דלא שויה שליח, דאס איז דווקא ווען איינער מאכט נישט קיין שליח, אונז האבן אליינס געמאכט דא די שומא, ס'איז געווען א טעות, דעמאלטס זאג איך אז פחות משתות איז דא א מחילה. אבל שויה שליח, איינער וואס שיקט א שליח זאל מאכן פאר אים א מקח, און די שליח מאכט א טעות אפילו ס'איז פחות משתות, אמר, קען דער משלח זאגן, איך בין נישט מסכים, לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, איך האב דיך געשיקט זאלסט מאכן פאר מיר א טובה, נישט זאלסט מיך שטערן, ממילא איז אפילו פחות משתות בכהאי גוונא איז נישט דא קיין מחילה. נאך א זאך, והא דאמרת יותר משתות איז בטל מקח, לא אמרן אלא דלא אמר ניפלוג בשומא דבי דינא, דאס איז דווקא ווען מענטשן האבן געזאגט מען גייט אליין מאכן דא א שומא און א חלוקה, איז דעמאלטס טאמער ס'איז יותר משתות איז בטל מקח. אבל אמר טאמער זיי האבן געזאגט ניפלוג בשומא דבי דינא, אונז ווילן אז א בית דין של שלשה זאל מאכן פאר אונז די שומא, איז דעמאלטס אפילו ס'איז געווען א טעות יותר משתות איז מכרן קיים. פארוואס? אלס די סברה פון מה כח בית דין יפה. און דא שטייט דאס זאגט רש"י אז דא האלט מען ווי ר' שמעון גמליאל. אז מען זאגט יא די סברה פון מה כח בית דין יפה אפילו באופן וואס בית דין מאכט א טעות. דתנן, שום הדיינים שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל רבי שמעון גמליאל אומר מכרן קיים, און מען גייט דא להלכה זאגט רש"י ווי רבי שמעון בן גמליאל. יעצט לכאורה די רבי שמעון גמליאל רעדט דא וועגן פיחתו שתות או הותירו שתות, רבא האט געזאגט אז אפילו ביי יותר משתות זאג איך,

אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות. די פשטות הגמרא איז משמע אזוי איז משמע רש"י אז דאס וואס מען זאגט אין אונאה לקרקעות איז דווקא בשתות, ווייל לשון הגמרא איז והא דאמרת שתות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן במקרקעי, אבער משמע יותר משתות איז אפילו בקרקעות איז דא אונאה, אבער עיין בתוס' בשם רבינו תם אז ער דינגט זיך אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער ובמקרקעי לא אמרן און דאס וואס מען זאגט אז אין אונאה בקרקעי איז אלא דפלוג בעילויא דווקא ווען די חלוקה איז געווען בעילויא דאס הייסט מען האט אליינס אפגעשאצט איין קרקע כנגד א צווייטע קרקע למשל איינער האט גענומען א גרעסערע קרקע זיבורית און די אנדערע האט גענומען א קלענערע עידית ווייל מען האט גע'חשבונ'ט אז די שוויות איז שווה איז דארטן טאמער ס'איז געווען א טעות איז נישט קיין פראבלעם אין אונאה לקרקעות, אבער פלוג במשחתא טאמער מען האט זיך צוטיילט יעדע קרקע די זעלבע מאס און מען האט טאקע געמאסטן די קרקע און ס'איז געקומען א טעות אין די מדידה אונז האמיר געמיינט אז ביידע האבן גענומען גענוי די זעלבע מידה פון קרקע למעשה האט זיך אויסגעשטעלט אז איינער האט באקומען מער און איינער האט באקומען ווייניגער לא דעמאלטס אפילו ביי קרקעי איז אויך דא איז אויך דא אונאה. כדרבה דאמר רבה כל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמנין, א יעדע זאך וואס מען קויפט במידה מיט די מאס אדער לויט די וועג אדער לויט די מנין וויפיל איז אפילו פחות מכדי אונאה אפילו ווייניגער פון א שתות נמי חוזר איז רש"י מסביר ווייל דאס וואס מען זאגט אז עס איז נישט דא קיין אונאה ווי למשל פחות משתות ווייל פחות משתות איז א מענטש מוחל ווייל אין כל אדם יכול לצמצם האדם עס איז נישט מעגליך מאכן פונקטליך א חלוקה איז יעדע איינער פארשטייט אז עפעס איז זיין א טעות איז פחות משתות זענען מענטשן מוחל, אבער איינער וואס איז טועה געווען במידה דאס איז א טעות ווייל דאס קען מען זייער גרינג וויסן, מען נעמט א א מידה און מען זעהט צו ס'איז די זעלבע מידה צו נישט, אז איינער מאכט א טעות אין די מידה אדעתא דהכי איז מען נישט מוחל און וועגן דעם איז דא א פראבלעם אפילו בקרקעות. זאגט די גמרא ווייטער מען גייט צוריק צו די סוגיא פון שליחות והא דתנן השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן איינער שיקט א גחלת מיט פייער אין די האנט פון א חרש שוטה וקטן, און זיי גייען און זיי פארברענען א פעלד, איז די הלכה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. די חרש שוטה וקטן פארשטייט זיך זענען פטור, זענען לאו בני דעת, און זיי האבן נישט קיין דין פון שליחים ווייל זיי האבן דאך נישט קיין דין, זיי האבן דאך נישט קיין דעת, און דער וואס האט זיי געשיקט איז א גרמא בנזקין איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אבער שילח ביד פיקח, ער שיקט א פייער אין די האנט פון א פיקח פון א בר דעת, און די פיקח גייט און ער פארברענט די פעלד, און אפילו האט אים גע און דא רעדט מען א פאל ווען ער האט געהייסן פאר די פיקח זאל פארברענען דא די פעלד, איז איז די הלכה איז פיקח חייב, אז די פיקח די שליח ער איז חייב. פרעגט די גמרא ואמאי, וואס עפעס איז די פיקח חייב, נימא שלוחו של אדם כמותו, וויבאלד די משלח האט אים געשיקט פארברענען די פעלד, זאל מען זאגן שלוחו של אדם כמותו, איז רש י זאגט די גמרא'ס קשיא, נימא שלוחו של אדם כמותו, ויתחייב שולחו ולא השליח, נאר דער משלח זאל זיין חייב נישט דער שליח, תוס' ריד דינגט זיך, תוס' ריד זאגט אז אוודאי דער וואס האט געמאכט די פייער די פיקח איז זיכער חייב, די גמרא'ס קשיא איז געווען אז אויך דער משלח זאל זיין חייב, ביידע, אבער רש י לערנט די קשיא איז אז דווקא דער משלח זאל זיין חייב ווייל ער איז כאילו דער וואס האט עס געטוהן, ווייל שלוחו של אדם כמותו. ענפערט די גמרא שאני התם דאין שליח לדבר עבירה. הגם נארמאל איז דא א כלל פון שלוחו של אדם כמותו, ביי דבר עבירה זאגט מען נישט קיין דין פון שליחות, פארוואס נישט, דאמרינן דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, די רבונו של עולם האט דאך געהייסן ער זאל עס נישט טוהן, איז ממילא זאגט רש י אין שליח חשוב שליח לדבר עבירה שיתחייב שולחו, אלא הרי הוא כעושה מאליו, איז דא א באקאנטע מחלוקת אחרונים וואס איז די לומדות פון דברי הרב ודברי התלמיד. די סמ ע לערנט אז עס איז א סברה אז וויבאלד די משלח קען טענה'ן איך האב נישט אנגענומען אז די שליח וועט מיך פאלגן, ווייל אוודאי וועט ער פאלגן די רבונו של עולם, דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעים, ממילא פעלט עס אין די מינוי שליחות, ער האט נישט ער האט נישט סומך דעת געווען אז די שליח וועט מקיים זיין שליחותו, ממילא איז נישט דא קיין מינוי שליחות. רבי עקיבא אייגער לערנט אז עס איז נישט דא קיין חלות שליחות אויף דבר עבירה, וויבאלד א מענטש האט א חיוב צוצוהערן דברי הרב, איז נישט שייך קיין מושג ווערן א שליח לדבר עבירה. לכאו' וועט זיך כאפן א נפקא מינה, ווען די שליח איז א שוגג, די שליח ווייסט נישט אז די זאך איז אן עבירה, און די משלח האט אים געהייסן טון אן עבירה, איז דארטן וואו די שליח ווייסט נישט אז עס איז אן עבירה קען די משלח נישט טענה'ן איך האב נישט גע'חלומ'ט ער גייט עס טון, פארוואס זאל ער עס נישט טון, ער ווייסט נישט אז עס איז אן עבירה בכלל. מה שאין כן טאמער מען זאגט אז ווי רבי עקיבא אייגער אז אין שליח לדבר עבירה ווייל ביי דבר עבירה פאסט בכלל נישט קיין מושג פון שליחות, איז נישט דא די פרשה פון שליחות, איז אויב אזוי איז נישט קיין נפקא מינה צי עס איז א שוגג צי עס איז א מזיד. ס'איז אויך דא א רמ"א וואס ברענגט א תשב"ץ אין סימן שפ"ח, אז טאמער דער שליח איז מוחזק פאר א רשע דעמאלט זאג איך יש שליח לדבר עבירה, און די גאון איז מבאר, ווייל א רשע איז וודאי אז ער צוהערן. די ש"ך דינגט זיך און די ש"ך האלט אז אפילו ביי א רשע זאג איך אין שליח לדבר עבירה. לכאורה דאס איז תלוי אין די שאלה, טאמער איך האלט אז די טעם איז אזוי ווי די סמ"ע, ווייל די משלח האט געהאלטן אז די שליח גייט אים נישט פאלגן, אבער טאמער די שליח איז א רשע אוודאי וועט ער אים פאלגן, ממילא דארטן איז יש שליח לדבר עבירה. אבער טאמער די פשט איז ווי רבי עקיבא איגר אז ס'איז נישט דא קיין פרשה פון שליחות ביי עבירה, איז אזוי ביי זיי אפילו ביי רשע איז אויך נישט דא קיין דין פון שליחות. זאגט די גמרא ווייטער, טאמער דו זאגסט מיר אין שליח לדבר עבירה איז דאך שווער, פרעגט די גמרא, והדתנן, שטייט דאך א משנה בנוגע הלכות מעילה, שליח שלא עשה שליחותו, דאס הייסט אזוי, א משלח האט געמאכט א שליח, ער האט געהאט מעות הקדש, און ער האט געזאגט פאר די שליח ער זאל אים גיין קויפן, א העמד, ער האט נישט געוואוסט, די משלח האט נישט געוואוסט אז דאס איז מעות הקדש, ער האט געמאכט א טעות, ער האט געמיינט ס'איז מעות חולין, ער האט געשיקט א שליח זאל קויפן מיט דעם א העמד, דער שליח איז געגאנגען אנשטאטס קויפן א העמד האט ער געקויפט א טלית, זאגט די משנה, שליח שלא עשה שליחותו, ער האט נישט אויסגעהערט די שליחות, איז שליח מועל, ווען די געלט גייט ארויס צו די לוקח, צו די מוכר איז די שליח מועל, ווייל ער איז נישט קיין שליח בכלל, ווייל ער האט נישט מקיים געווען די שליחות, אבער טאמער ס'איז עשה שליחותו ער האט טאקע געקויפט די העמד אזוי ווי דער משלח האט אים געהייסן, דעמאלטס איז בעל הבית מועל, ווייל דעמאלטס איז ער א שליח, קומט אויס שלוחו של אדם כמותו, דער בעל הבית האט מועל געווען, פרעגט די גמרא כי עשה שליחותו דבעל הבית בעל הבית מיהא מעל, פארוואס? אמאי נימא אין שליח לדבר עבירה, ס'איז דאך א דבר עבירה, ביי עבירה איז דאך נישטא קיין שליחות האט מען דאך יעצט געלערנט, זאגט די גמרא ביסט גערעכט, נארמאל איז די כלל. אז אין שליח לדבר עבירה, אבער שאני מעילה, מעילה איז א אויסנאם דילפא חטא חטא מתרומה, ביי מעילה איז דא גזירה שווה, חטא חטא מתרומה שטייט וחטאה בשגגה מקדשי השם ביי די פרשה פון מעילה, ביי תרומה שטייט ולא ישאו עליו חטא, איז ממילא לערן איך א גזירה שווה, מה תרומה משוי שליח, אזוי ווי ביי תרומה ווייסט מען דאך ס'איז דא א דין פון שליח אזוי ווי מ'האט געלערנט פון גם אתם, אף מעילה משוי שליח הגם אז ס'איז א דבר עבירה. פרעגט די גמרא, איינמאל איך זעה שוין ביי מעילה אז יש שליח לדבר עבירה, איז אדרבה ונילף מיניה, זאל מען לערנען פון מעילה לכל התורה אז יש שליח לדבר עבירה. זאגט די גמרא, משום דהוי מעילה שליחות יד שני כתובים באים כאחד, וכל שני כתובים באים כאחד אין מלמדין, ס'איז דא נאך א פרשה ווי די תורה האט מגלה געווען יש שליח לדבר עבירה, דאס איז ביי שליחות יד, ביי שליחות יד דאס הייסט א איינער וואס איז א שומר פון א פיקדון, א שומר חינם למשל איז פטור אויף גניבה ואבידה, א שומר שכר איז פטור אויף אונסים. אבער טאמער דער שליח האט געמאכט א שליחות יד מיט די פקדון, ער האט מחסר געווען פון די פקדון, אדער ער האט עס אויפגעהויבן על מנת לגוזלה הגם עס איז נישט געווארן קיין חסרון, איז ווערט עס זיינס אפילו אויף אונסים. איז די הלכה איז, אז אפילו די שומר מאכט א שליח צו מאכן א שליחות יד, הייסט עס אויך כאילו עס איז געווען דא שליחות יד. איז וויבאלד די תורה האט געשריבן יש שליח לדבר עבירה אין צוויי פלעצער שני כתובים באים כאחד אין מלמדין. זאגט די גמרא מעילה הא דאמרן מעילה ווייס איך, אונז האבן יעצט געזאגט גזירה שוה חטא חטא מתרומה אז ס'איז דא שליחות יד אז ס'איז דא שליח ביי מעילה, שליחות יד מאי, ווי טרעפט מען ס'איז דא שליחות ביי שליחות יד? דתניא, שטייט דארט אין די פרשה פון שומר אז א שומר מוז מאכן א שבועה ווען ער טענה'ט א טענת פטור, א טענת גניבה ואבידה, א טענת אונס, מוז ער מאכן א שבועה שלא שלח ידו במלאכת רעהו און נאכדעם איז די פסוק ממשיך על כל דבר פשע. איז וואס איז די לשון פון דבר? איז בית שמאי אומרים, דבר איז א לשון פון דיבור, לחייב על מחשבה כמעשה, אז נישט נאר ווען א מענטש האט, א שומר האט געמאכט שליחות יד בפועל במעשה, אפילו ער האט נאר גערעדט אז ער גייט מאכן שליחות יד, אדער רש"י איז מוסיף אפילו ער האט נאר געטראכט צו מאכן שליחות יד, איז ער מחויב. ווייל דאס לערנט זיך פון די ווארט על דבר פשע, ס'מוז נישט זיין קיין פעולה, ס'קען אפילו זיין א דיבור אדער א מחשבה. ובית הלל אומרים אינו חייב עד שישלח בו יד ס'מוז זיין א פעולה פון שליחות יד, במעשה שנאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו איז משמע ער האט ממש שולח יד געווען, אמרו בית שמאי לבית הלל והלא נאמר על כל דבר פשע איז דאך משמע אפילו פאר דיבור, אמרו להם בית הלל לבית שמאי והלא נאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו איז משמע דווקא א מעשה, אמרו בית שמאי לבית הלל טאמער דו האלטסט אז דווקא א מעשה נישט קיין דיבור אם כן על כל דבר פשע למה לי פארוואס זאגט די תורה א לשון פון דבר? ענפערט בית הלל שיכול איך וואלט געמיינט אין לי אלא הוא. אז ווער איז מחויב שליחות יד? די שומר אליין ווען ער האט שולח יד געווען, אבער אמר לעבדו ולשלוחו מנין, פון ווי ווייס איך טאמער די שומר האט געהייסן פאר די עבד אדער די שליח אז זיי זאלן מאכן די שליחות יד, פון ווי ווייס איך אז ס'הייסט כאילו די משלח האט שולח יד געווען? תלמוד לומר על כל דבר פשע, אז ער נוצט די לשון דבר אז א דיבור פון שליחות, טאמער האט געשיקט א שליח איז חל איז חל דא א דין פון שליחות יד כלפי די שומר. איז מילא לויט בית הלל זעהט מען אז ס'איז דא שליחות ביי שליחות יד, הגם ס'איז א דבר עבירה, האב איך דא שני כתובים באים כאחד, מעילה און שליחות יד ואין מלמדין. זאגט די גמרא הניחא לבית הלל, וואס זיי לערנען פון על כל דבר פשע, לערנען זיי די דין פון שליחות, אלא לבית שמאי, דמוקמי להאי קרא במחשבה כמעשה, בית שמאי לערנט פון דבר פשע א חידוש אז מ'דארף נישט האבן קיין מעשה פון שליחות יד אפילו מחשבה פון שליחות יד העלפט. אויב אזוי ווייסט ער נישט אז ס'איז דא א דין פון שליחות ביי שליחות יד.

איז דארטן איז אויך די דין אז נישט נאר ווען די גנב אליין האט געמאכט א טביחה ומכירה אפילו ער האט געשיקט א שליח מאכן טביחה ומכירה איז ער אויך חייב מילא האב איך ווייטער שני כתובים באים כאחד אויף יש שליח לדבר עבירה ואין מלמדין זאגט די גמרא מעילה הא דאמרן אזוי ווי מ'האט געשמועסט די גזירה שוה חטא חטא מתרומה טביחה ומכירה מאי ווי זעהט מען ביי טביחה ומכירה אז אפילו א שליח איז מחייב אמר קרא שטייט אין פסוק וטבחו או מכרו איז דא א היקש טביחה צו מכירה, מה מכירה על ידי אחר אף טביחה על ידי אחר, אזוי ווי מכירה איז דאך נישט שייך אז מכירה זאל נתקיים ווערן נאר טאמער ס'איז דא א לוקח, און די קנין ווערט דורך די לוקח, איז ממילא מוז מען צוקומען צו א צווייטע, איז אף טביחה איז על ידי אחר, טביחה איז אויך אפילו מ'האט געשיקט א צווייטע צו מאכן די טביחה איז מען אויך חייב ד' וה' זעהט מען אז יש שליח לדבר עבירה, דבי רבי ישמעאל. זאגט די גמרא דבי רבי ישמעאל תנא, רבי ישמעאל האט אן אנדער מקור פון ווי ער ווייסט אז טביחה ומכירה איז דא שליחות, נישט פון די היקש טביחה צו מכירה, נאר דבי רבי ישמעאל תנא שטייט וטבחו או מכרו, די או איז איבריג, או לרבות את השליח. א דריטע מקור, דבי חזקיה תנא, שטייט ארבע ישלם תחת השור תחת השה, איז די צוויי ווערטער פון תחת איינע פון זיי איז איבריג, תנא תחת לרבות את השליח, פון תחת איז מען מרבה א שליח, ממילא קומט אויס אז מ'קען נישט לערנען פון מעילה לכל התורה אז יש שליח לדבר עבירה, ווייל לויט בית הלל האב איך שני כתובים הבאין כאחד מעילה און שליחות יד, און לויט בית שמאי האב איך שני כתובים פון מעילה מיט טביחה און מכירה.